בושות פון א טאטן. וויפיל קען איצט זיין דער זייגער? הא? דו שלאפסט שוין סעם? דאס פארזיכטיג שעפשענדיגע קול, אנגעפילט מיט מורא, האט זיך קוים געהערט אין דער פינסטערער שטוב. אבער אז פון שכנות'דיגן בעט איז נישט געקומען קיין ענטפער, האט זיך דאס קול אויפגעהויבן אביסל העכער און שוין מיט מער דרייסטקייט איבערגעחזרט דאס זעלבע, וויפיל איז איצט דער זייגער? הא? דו שלאפסט שוין, סעם? פון שכנות'דיגן בעט איז ווייטער נישט געקומען קיין שום ענטפער און דאס קול איז פארשטומט געווארן. מער גארנישט געענטפערט. אין שטוב איז געבליבן שטיין א טויבע שטילקייט וואס האט ווי איינגעהאלטן דעם אטעם. די שטילקייט האט זיך געצויגן לאנג און ווי געווארט אויף עפעס. פלוצים, נאך א לאנגן שווייגן, האט דאס שכנות'דיג בעט א קרעכץ געטאן, און צוזאמען מיטן קרעכץ איז געקומען א פארשפעטיגטער ענטפער, ניין, כ'שלאף נישט! כ'שלאף נישט! ביסט צופרידן וואס כ'האב נאכנישט צוגעמאכט קיין אויג? וואס האסטו זיך אנגעזעצט אויף מיר? ווי קען איך אין דער פינסטער וויסן ווי שפעט עס איז? וואס בין איך, א נביא? סעם האט לכתחילה נישט געוואלט ענטפערן דעם ווייב, זיך געמאכט שלאפן, ער האט געמיינט אז פרימטשע וועט אזוי גיך נישט אפלאזן, ערשט ווען פרימטשע איז אנטשוויגן געווארן און מער נישט צוגעשטאנען צו אים, האט ער דווקא געוואלט זיך מיט איר פארטשעפען. ער האט געשאסן אויף איר די ווערטער ווי קוילן פון א ביקס, כ'שלאף ניט, כ'שלאף ניט, ביסט שוין צופרידן? פרימטשע האט זיך מער נישט אנגערופן מיט קיין ווארט, זי האָט געוווּסט, אַז סעם איז אין כּעס און ס'איז נישט די צײַט מיט אים אָנצוהייבן. זי איז געלעגן שטיל און געקוקט אַרויף צום פֿינצטערן סופֿיט. נאָר ביסלעכווײַז האָבן די רייד אָנגעהויבן צו פֿליסן פֿון איר מויל, כאָטש זי האָט דאָס גאָרנישט געוואָלט. כ'דערקען מער נישט דאָס ייִנגל. אַזאַ טײַערער בחור איז דאָס געווען. שטענדיק האָט ער זיך אַזוי גוט געלערנט, באַקומען סקאָלערשיפּס. מאַמעס האָבן זיך געוווּנטשן צו האָבן אַזאַ קינד. מיט אַ מאָל איז פֿאָרגעקומען אַזאַ ענדערונג. כ'דערקען אים נישט מער. פרימטשע האט ניט געווארט אויף קיין ענטפער פון מאן, גערעדט ווי צו זיך אליין. איר קול איז געפלאסן שטיל, זיך ווייך געגליטשט אין דער פינסטערניש פון דעם שלאפצימער. אבער דווקא דאס ווייכע שטילע קול, וואס איז כלומרשט גארנישט אויסן געווען, האט סעמען געגרילצט אין די אויערן. ער האט קיינמאל נישט געקענט ליידן ווען זי רעדט צו אים אזוי איידל, ס'האט זיך אים געדאכט אז זי גיבט אים דערמיט אנצוהערן, זי איז א רבניש אייניקל און ער דארף פאר איר האבן דרך ארץ. פרימטשע האט ווייטער גערעדט ווי צו זיך אליין. ער איז קיינמאל נישט געקומען שפעט ביינאכט, מיך שטענדיג געפאלגט. היינט קומט ער אהיים ווען ס'איז גרויסער טאג, א גאנצע נאכט ליג איך אויף, ליג איך און כ'ווארט ער זאל אריינקומען. ער האט איבערגעריסן מיט שערלין. דאס מיידל האלט אין איין קלינגען, ער וויל אפילו נישט צוגיין צום טעלעפאן. סעם האט זיך קוים איינגעהאלטן ער זאל ניט ארויסשפרינגען פון בעט. ער האט גאנץ גוט געוואוסט וואס דאס ווייב איז אויסן. נישט בלויז מאכט זי אים א מענטליק מיט איר יחסנישן אפשטאם, נאר זי גרויסט זיך אויך מיטן זון, זי האלט אז ער איז אינגאנצן געראטן אין איר און זי וויל אים פארכאפן פאר זיך. נישט איינמאל דאכט זיך סעם'ן אז זי בארעדט אים פאר דענען. דאס ברענגט אים ארויס פון די כלים ווארום ער האט ליב דאס יונגל, ער וואלט פאר אים אוועק געגעבן דאס ווייסל פון אייג. סעם האט ארויסגעזעהט צווישן די ציינער. פארוואס קומסטו נישט ארויס מיט קלארע דיבורים? פארוואס רעדסטו שטענדיג פארשטעלט, גייסט מיט הינטערוועגעלעך? איך בין אן אפענער איין און דרייסיג. דו ביסט זיכער אויסן אז צוליב מיין פרנסה האט זיך דענע אזוי געביטן, אבער פון דעם געלט פירסטו א ברייט לעבן, ווער וואלט דענע געקענט געבן די אלע פלעזשערס ווען נישט איך מיט מיין פרנסה? ס'נישט מיין טבע צו באליידיגן יענעם האט פרימטשע ווייטער גערעדט ווי צו זיך אליין, אבער אין שטאט רעדט מען. צווישן דענע'ס חברים רעדט מען און מען שמועסט אויך זיכער וועגן דעם ביי שערלע'ן אין שטוב. שערלע איז אן איידל מיידל און אירע עלטערן זענען אזאלכע איידעלע מענטשן, אמת'ע אריסטאקראטן. ס'וואלט געווען א גליק דאס יונגל זאל אריינפאלן אין אזא הויז. איידעלע מענטשן, איידעלע מענטשן, שמועסטאקראטן, האט סעם נאכגעקרימט דער ווייב, פאר א פעני וועלן זיי זיך לאזן קוילן, טאמער וועלן זיי דערשמעקן אז ס'האט זיך ביי מיר אויסגעלאזט דאס געלט, וועלן זיי זיין די ערשטע זיך אפקערן פון מיר. שערלי'ס מוטער שפילט פיאנא, שטודירט אין אוניווערסיטעט, ס'איז מארוועלעס, א פרוי אין איר עלטער זאל דאס טון. סעם האָט שױן ניט געהערט דאָס װײַבס רײד. ס'האָט אים פֿאַרדראָסן, װאָס פֿרימטשע האָט זיך גאָר נישט איבערגענומען מיט דעם, װאָס ער האָט געזאָגט, אַז דאָס געלט קען זיך בײַ אים אױסלאָזן. ס'איז, אַ פּנים, נישט איר עסק, אַבי זי לעבט אַ גוטן טאָג פֿון דעם געלט, װאָס ער ברענגט איר. צום סוף האָט זי נאָך אַ טענה צו אים, דערקוטשעט אים מיט אירע רעדעלעך, װאָס זענען, מיקלאָמפּערשט, גאָר נישט אױסן. אָבער אים דאַרף מען נישט לײגן קײן פֿינגער אין מױל.

ווען מען כאפט אים ביי דער האנט קען מען אים איינזעצן אין תפיסה דערפאר. תחילת ווען מען האט נישט געוואוסט דערפון איז ער געווען חשוב ביי יעדן, כאטש דאס ווייב פלעגט אים סיי ווי אלעמאל פארווארפן אז ער פירט זיך נישט שיין אויף צווישן מענטשן. שריי ניט אזוי פלעגט זי אים אריינשושקען אין אויער ווען ער האט בלויז אויפגעהויבן דאס קול, וואס דארפסטו אזוי שרייען, קיינער איז נישט טויב, אבער ער האט זיך נישט געמאכט פון איר, און אויף להכעיס האט ער נאך העכער געשריגן, זיך געריסן דעם גארגל. שבת צונאכטס ווען זיי זענען געגאנגען אין קינא אין דער געזעלשאפט פון באקאנטע, האט ער זיך האט ער זיך ניט אויפגעפירט ווי פרימטשע האט געוואלט. ווען אויפן עקראן האט מען געוויזן דעם פילם און אין זאל איז געווען פינסטער און שטיל, האט ער גערעדט הויך צום שכן ווי קיינמאל גארנישט. פון אלע זייטן האט מען צו אים גערופן, ששש! ששש! אבער ער האט זיך דערפון נישט געמאכט, ער פלעגט אין דער פינסטערניש אויך פארקריכן מיט דער האנט צו א חבר'ס ווייבל, און ער האט די האנט ערשט אוועקגענומען דעמאלט ווען ער האט דערפילט א דין-עגבערדיגן קניפ פון זיין פרימטשען. נאכן קינא, בעת מען איז ארויסגעגאנגען אין א קאפע-הויז עסן סאפער, האט ער זיך געשטופט מיט זיין ברייט געשטעל כדי צו פארכאפן דאס בעסטע ארט פאר דער גאנצער חברה, ביים טיש האט ער געמאכט אייגעלעך צו דער קעלנערקע און זי געשיקט אהין און צוריק כדי זי זאל זיך וואס מער מיט אים פארען. נו, כ'האב אייך געזאגט אז די שיקסעלעך ווערן די כפרה פאר מיר, האט ער זיך גערימט פאר די באקאנטע און דער עיקר פאר זייערע ווייבער, וואס האבן זיך געשטיקט פון געלעכטער. ער האט זיך אויפגעפירט אין מעלבורן פונקט אזוי ווי אין די אמאליגע יארן אין שטעטל ווען ער איז געווען א גימנאזיסט.

זי האָט כּלומרשט אױך געלאַכט פֿון זײַנע הלצהלעך און געפֿעפֿערטע װיצן, זאָל מען מײנען, אַז זי האָט פֿון זײ הנאה, נאָר הינטן אַרום האָט זי אָפּגעמאָסטן דעם מאַן מיט אַזאַ בײזן בליק, אַז בײַ סעמען װאָלט דאָס בלוט געדאַרפֿט פֿאַרגליװערט װערן. נאָר ער האָט װײַטער געטאָן, װאָס זײַן האַרץ האָט געװאָלט. ס'קען מעגלעך זײַן, אַז אױך די חבֿרים װאָלטן זיך מיט אים נישט אָפּגעגעבן, װען ער װאָלט זיך ניט געשטופּט דער ערשטער מיטן בײַטל און זיך ניט געריסן צו צאָלן. חוץ דעם האבן זיי אים נישט געוואלט פארלירן, ווארום זיי האבן נישט איינמאל געכאפט ביי אים א גוט פארדינסטל, זיי האבן אפשר נישט געוואוסט אז זיינע געשעפטן זיינען נישט אינגאנצן כשר, און די וואס האבן יא עפעס אנגעשטויסן האבן זיך געמאכט כלא ידע. פרימטשע האט דווקא געוואלט אז דער מאן זאל זיך אויפפירן ווי זי וויל. איר חלום איז געווען זי זאל ארויסגיין צוזאמען שבת צונאכטס מיט שערלי'ס עלטערן, ווארום דער יחוס איז איר שוין גאר אנגעשטאנען. ניט גענוג זי פֿלעגט זיך אַלײן פּוצן שעהן לאַנג אין שפּיגל, האָט זי אױך געװאָלט אױספּוצן דעם מאַן. ער האָט נישט געטאָרט אַרױסגײן פֿריִער אין גאַס אַרײַן, ביז זי האָט נישט געמאַכט קײן גענױע רעװיזיע, צי ער איז גוט אָנגעטאָן. ער פֿלעגט דעמאָלט מיט איר טרײַבן שפּאַס, זיך אױסציִען װי אַ זעלנער פֿאַר אַ קאָמענדאַנט. אַלע קנעפּלעך אָנגענײט? איז זײַן פּנים געװען טױט-ערנסט, די שיך געפּוצט װי די שפּיגעלעך? סעם האט ליב געהאט אסאך צו עסן, אז ער האט זיך צוגעכאפט צו דער אכילה האט ער נישט געוואוסט ווען אויפצוהערן, ער איז געווארן אזוי פעט אז אלע אנצוגן האבן אויף אים געפלאצט. צוליב די אויסגעשטאפטע פעטע אקסלען און דעם גרויסן בויך איז דער קאפ ביי אים געווארן קלענער. די דאקטורים האבן אים פארשריבן א דיעטע ווייל דאס פעטס איז אים דערגאנגען צום הארץ, נאר ער האט זיך געהערט ווי דעם קאטער. פרינטשי האט פארשטעקט פאר אים די שפייז, אבער ווען זי האט נישט געזען האט ער זיך צוגעכאפט צום פרידזש און דארט גארנישט איבערגעלאזט. פון דעסטוועגן האט ער זיך אלע מאל ארויפגעשטעלט אויף דער וואג, געמיינט אז ס'איז אים עפעס אפגעקומען, און וויבאלד די וואג האט געוויזן אז ס'זענען אים צוגעקומען עטליכע פונט, האט ער זי מיט כעס אוועקגעקאפעט פון זיך. סעם האט א פיל, ס'איז אין בעט, ווי די אויגן הייבן זיך אים אן צו קלעפן. פון די אלע געדאנקען וואס האבן זיך אים געבאמבלט אין קאפ איז אים געווארן זייער קאלעמוטנע אויפן הארצן. ער האט געמוזט זיך אליין מודה זיין אז ער איז נישט קיין לייט און דאס ווייב איז גערעכט. צוליב דעם זון דארף ער זיך איצטער אנדערש אנהייבן צו פירן.

דעני גיט טאקע גארנישט אנצוהערן פון די אלע צרות וואס ער האט אויסצושטיין, אבער מען זעהט אז ער ליידט אין דער שטיל. ס'זעהט אויס אז צוליב דעם אלעם האט ער אפגעהאקט מיט שירלע'ן, וויל מער מיט איר נישט ארויסגיין. אפשר ווייסט מען שוין אויך פון דעם אז ער, סעם, גיט זיך אפ מיט לינען, אן אלמנה נאך אן אויסטראליער ארכיטעקט. כאטש ער האט דאס געהאלטן בסוד סודות פאר'ן ווייב, שטויסט זי זיך אן. און ס'קען זיין אז דאס איז שוין דערגאנגען צום זון. סוף פון קאסעט איינס זייט צוויי פון בוך מען דארף זיין א מענטש ביי הערץ בערגנער, המשך קאסעט צוויי. קאסעט צוויי, זייט איינס, פון בוך מען דארף זיין א מענטש פון הערץ בערגנער. המשך פון דער מעשה בושות פון א טאטן. דעני איז אלעמאל געווען אזא וואויל קינד, נישט געקענט אויפמאכן דאס מויל, היינט ביי א ליאדע וואס הייבט ער אויף דאס קול און האט באקומען חוצפה צו טאטע מאמע. ער נעמט זיך איבער מיט דער גענג פון זיינע חברים וואס ווידערשפעניגן די פראפעסארן אין אוניווערסיטעט, גייט נאך זייער קאפ. ער האט זיך פארלאזט לאנגע האר וואס דערגרייכן אים שוין צו די אקסלען און גייט ארום אפגעריסן און אפגעשליסן. פון וואנען קומט צו אים אזא פירעכץ? צוליב די אלע מעשים קען מען אים נאך ארויסווארפן פון אוניווערסיטעט? נאכדערצו אז ער איז א איד. עס קען געמאלט זיין אז צוליב דעם וואס דעני איז בייז אויפן טאטן לאזט ער אויס דעם כעס צו אנדערע. ווי עס זאל נישט זיין איז דאס א שטראף פון הימל פארן טאטנס חטאים. די אויגן האבן זיך ביי סעמען פון מידקייט געקלעבט, אבער ווען ער האט געכאפט א דרימל האט ער מיטאמאל דערהערט דעם ווייב'ס קול וואס האט זיך ווייך געגליטשט אין דער ארומיגע שטילקייט. א פנים זי האט ניט אויפגעהערט צו רעדן די גאנצע צייט. ס'איז שוין זיכער גאר שפעט און ער וועט זיך דארפן זיך אויפהייבן זייער פרי. ער איז טאקע קיינמאל נישט אראפגעפאלן ביי זיך, זיך אייביג געשטעלט גרעסער ווי ער איז געווען, נאר איצט האט ער דערפילט ווי עס באפאלט אים א מורא וואס דרינגט אריין אין אים טיף, צו וואס וועט ער זיך קענען נעמען, ער זאל ציען חיונה? ער איז שוין צוגעוואינט געווען צו דעם שטייגער לעבן וואס ער האט געפירט, און ס'איז נישט אזוי לייכט אריינצוקריכן אין אן אנדער הויט. סעם האט אפגעמאכט ביי זיך אז ער וועט זיך שוין די טעג נעמען ארומזען וועגן אן אנדער פרנסה. אבער דער ווייב וועט ער גארנישט דערציילן. להכעיס איר וועט ער שווייגן, האלטן פאר איר סוד. זי צאפט אים גענוג דאס בלוט בייטאג מיט אירע איידעלע יחסניש שטילע רייד, נאר אז עס קומט ביינאכט לאזט זי אים אינגאנצן נישט צוטאן קיין אויג.

די לעצטע עטליכע נעכט האט זי זיך צו אים אנגעזעצט צוליב זיין באקאנטשאפט מיט לינען דער יונגער אלמנה. אלע צרות מיטן זון נעמען זיך דערפון וואס ער פארשווארצט איר דאס פנים און גיט זיך אפ מיט דער... אוף. פרימצ'ע האט אפילו נישט געוואלט ארויסזאגן דעם נאמען ווי זי וואלט זיך געמיעסט, אבער סעם האט געוואוסט וועמען זי מיינט. ער האט פארשטאנען אז זי וועט נאך ארויסקומען מיט דעם, תחילת האט זי מורא געהאט, נישט געוואלט מיט אים אנהייבן און סוף כל סוף איז זי אויך מיט אים דעם ארויס. אוודאי אוודאי האט זי זיך געקרענקט מיט די ווערטער וועלכער מאן טוט דאס אזא זאך, וואו איז דאס געהערט אין א אידישער שטוב ווען מען האט שוין אן אויסגעגעבענע טאכטער און א זון וואס שטייט אין שידוכים? כ'האב נאך דאס נישט געהערט, וואס קען זיך א זון אפלערנען פון א טאטן וועלכער גייט אויף אזעלכע וועגן? וואס פאר א השפעה קען ער אויף אים האבן? כ'האב געוואוסט אז זי וועט נאך מיט דעם ארויסקומען, האט זיך סעם ראפטעם אויפגעזעצט אויפן בעט, איך האב שוין מיט לינען מער נישט צו טון, דער אמת געזאגט האב איך קיינמאל מיט איר קיין שייכות נישט געהאט. מען ווייסט שוין, מען ווייסט שוין, וועלכער אידישער מאן אין די יארן לויפט נאך א שיקסע, נאכדערצו אזא אויסגעלאסן שטיק? לינא איז נישט קיין אויסגעלאסן שטיק, זי האט מיך ליב געהאט, ליב געהאט אזוי ווי איך בין, זי האט מיך נישט געמוטשעט מיט קיין דיעטעס, נישט קאמאנדעוועט מיט מיר, כ'האב זי שוין נישט געזען מער ווי א האלב יאר. ס'איז אמת געווען וואס סעם האט געזאגט, ער האט שוין נישט געזען לינא אין א לאנגע צייט, ער טאר דאס נישט צוליב דענין. בשעת ער האט זיך מיט לינא געזעגנט און געזאגט אז ער וועט מער צו איר נישט קומען האט זי שטארק געוויינט. אויך ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און זיך מיט א טיכעלע געווישט די טרערן, מיטן זעלבן טיכעלע האט ער אויך געווישט די טרערן פון אירע בלויע אויגן, פון איר שמאל לענגליך פנים. זינט דעמאלט האט ער זיך שוין מער מיט איר נישט באגעגנט. הערסט וואס כ'וועל דיר זאגן, האט זיך סעם מיטאמאל אנגערופן, קיינער מאכט נישט קאליע דעם זון נאר דו אליין. דו ספוילסט אים, דו לייגסט אים צופיל נאך, לאזט אים נישט אפעטעמען, דו פייניגסט אים פונקט ווי דו פייניגסט מיך, דעני זוכט א געלעגנהייט ווי פטור צו ווערן פון דיר. איך מאך קאליע דעם זון? איך? האט זיך פרימטשע צעלאכט און איר שטיל געלעכטער האט זיך לאנג געקייקלט אין דער פינסטערער שטוב, אז מענטשן וועלן דאס הערן וועלן זיי לאכן פון דיר אין די פויסטן. איר ספוילט נישט דעם זון נאר איך. וואס רעדט איר בלויז פון מיר? קיין אנדערע טעמע קענט איר זיך שוין ניט אויסזוכן? גאנצע נעכט רעדן זיי נאר פון מיר, האט זיך פלוצים אויפגעריסן די טיר פון שלאפצימער און ס'איז אויסגעוואקסן דעני וואס האט ארויסגעדרייט די עלעקטרי, איך כ'קען זיך אינגאנצן נישט לערנען, שוין לאנגע וואכן ווען כ'האב נישט אריינגעקוקט אין א בוך, און זיי, נאר זיי שושקען זיך און רעדן, גאנצע נעכט רעדן זיי פון מיר, כ'פיל אז כ'וועל משוגע ווערן. סעם און פרימטשע זענען געבליבן ליגן ווי געלעמט, פון דעם ליכט וואס האט פלוצים ארומגעכאפט די גאנצע שטוב האבן זיי געפינטלט מיט די אויגן. לכתחילה האבן זיי נישט געוואוסט וואס דא איז געשען. ערשט ווען זיי האבן זיך צוגעוואוינט אביסל צו דער ליכט און דערזען דענען, האבן זיי זיך געכאפט, ער האט זיך אריינגעריסן צו זיי אין שלאף-צימער, זיין קליין, אביסל מיידל'שע פנים, וואס האט זיך קוים ארויסגעזען פון דער צעוואקסענער האר-געדיכטעניש, איז געווען אויסגעקרומט פון כעס. די אויגן זיינען געווען געשוואלן און רויט ארומגעזוימט. די הויכע און דינע פיגור האט זיך געוואקלט אהין און צוריק נאר צום אומפאלן. פֿון דעם צעכראַסטעטן אָפּגעקראָכענעם לעדערנעם רעקל האָט אַרױסגעקוקט אַ נאַקעטער האַלדז און אַ שטיק ברוסטקאַסטן. פֿון די צעדריװלטע שמאָלע אָװעראָלס, װאָס האָבן אױסגעזען װי דינע צעקנעטשטע רערן, האָבן אַרױסגעשטאַרט גרױסע, צעפֿאָרענע שיך. מען האָט בפֿירוש געזען, אַז ער האָט זיך נישט געלערנט בײַ זיך אין צימער, נײַערט ער איז ערשט אָנגעקומען פֿון גאַס. נאכדעם ווי דעני האט אפגעשריגן האט ער שוין מער גארנישט געזאגט און איז געבליבן שטיל, ער האט אויסגעלאשן די עלעקטריק, געזאגט גוד נייט און איז האסטיג ארויס פון שטוב, פונקט אזוי האסטיג ווי ער האט זיך דא אריינגעריסן. ס'איז געבליבן שטיין א טויבע שטילקייט, בלויז אין חלל האבן נאך געציטערט דעני'ס געשרייען, סיי פרימטשע און סיי סעם האבן איינגעהאלטן דעם אטעם, מורא געהאט ארויסצוברענגען א ווארט פון די ליפן, מיטאמאל האט זיך אין חלל א טראג געטאן פרימטשעס געוויין וואס איז זיך פארגאנגען העכער און העכער. סעם איז אראפגעגאנגען פון געלעגער, ארומגענומען דאס ווייב, זיך צוגעזעצט לעבן איר. נו, זיי שוין שטיל, פרימטשע, האט ער זיך ביי איר געבעטן, זיי שטיל! אבער דאס ווייב האט זיך נישט געקענט איינהאלטן פון וויינען, און אירע הייסע טרערן וואס זענען גערונען איבער זיינע פינגער האבן זיך דערנענטערט צו אים. ס'איז אים געקומען אויפן רעיון אז טאמער ווילן זיי אויספירן עפעס ביים זון, מוזן זיי זיך אליין אויפהערן צו קריגן און מאכן שלום. אין זיינע אויגן מוזן זיי האלטן איינער פארן אנדערן, אבער צי וועט דאס מעגליך זיין אויסצופירן ביים ווייב? סעם דערפילט ווי ס'הארץ הייבט אים אן צו ציען און ס'באפאלט אים א שטארקער הונגער. ער האָט זיך בשתּיקה אַרײַנגעכאַפּט אין קיך, ניט אָנגעצונדן די עלעקטריק, כּדי ניט צו שטערן דעם זון. ער האָט אויפֿגעמאַכט דעם פֿרידזשירעיטער, אַרויסגענומען אַלץ וואָס דאָרט איז געווען, זיך אַוועקגעזעצט עסן אין דער פֿינצטער, כאָטש ער האָט כּסדר געדענקט, אַז ער איז אויף אַ דיעטע, האָט ער אַזוי געשלונגען, אַז ער האָט זיך נישט געקענט מער רירן. באלד פון דעם אנדערן טאג אן האט סעם גענומען ליקווידירן זיינע ביזנעס. טאמער האט מען אים פארגעשלאגן עפעס א לינק געשעפטל האט ער דערפון נישט געוואלט הערן און געדענקען. זענען געקומען צו אים מעקלער, פארגעלייגט אים סחורות וואס איז געשטאנען צו פארדינען שטיקער גאלד, אבער ער האט זיי נישט געוואלט זען, האבן די מעקלער געצויגן מיט די פלייצעס געמאכט הלצה'לעך אויף זיין חשבון. סעם איז געווארן א צדיק! א צדיק אין פעלץ! דער גראָבער פּעלץ. סעם האָט איבערגערעדט מיט פֿרימטשען, אַז זײ דאַרפֿן באַשטימען מיט דענין אַן אָװנט, כּדי אַרײַנצוגיין צו אים און כאַפּן מיט אים אַן ערנסטן שמועס. זײ מוזן װיסן, װוּ זײ שטײען מיט אים אין דער װעלט. דעני האָט נישט געװאָלט הערן פֿון דעם, אָפּגעלײגט פֿון אײנמאָל אױפֿן צװײטן, ביז ער האָט סוף-כּל-סוף מסכּים געװען. צו דעם שמועס האָבן זיך די עלטערן געגרײט גלײַך, זײ װאָלטן זיך געקליבן רעדן מיט עפּעס אַ פֿרעמדן מענטש. פרימטשע האט זיך אויסגעפוצט, און סעם האט אנגעטון אזא רעקל וואס האט אביסל פארשטעלט ביי אים דעם גרויסן בויך. זיי האבן אפגערעדט צווישן זיך וואס צו רעדן מיט דענין. דער עיקר האבן זיי באשלאסן זיך ניט אריינצופארן אין די רייד און נישט צו זאגן פונקט דאס קאפויערדיגע וואס דער אנדערער האט געזאגט. איידער זיי זענען אריין צום זון האבן זיי אפילו אנגעקלאפט אין דער טיר. דאס האט ביי דענין באלד ארויסגערופן א שמייכל און ער האט א מורמל געטון. אָך, װי איר זײַנט שײן דערצױגן! כ'האָב דאָס נאָך קײנמאָל ניט געזען בײַ אײַך, אַזױ אײדל! כ'בין צוגעװױנט, איר זאָלט מיר נאָכשפּיאָנירן, רעװידירן, װען איך בין נישטאָ אין שטוב, אַרײַנקומען נישט געפֿרעגטערהײט. פּונקט װי די עלטערן האָבן זיך געגרײט צום שמועס מיטן זון, אַזױ האָט ער זיך צו דעם אינגאַנצן נישט געגרײט. אין שטוב איז געווען אָנגעוואָרפֿן, די ביכער צעלייגט אין אַלע ווינקעלעך, דאָס געלעגער נישט צוגעבעט, דעני האָט זיך ראַסטעט, ער איז געזעסן אויף אַ שפּיץ בעט און האָט אַפֿילו די אויגן ניט אויפֿגעהויבן צו טאַטע-מאַמע. אויף אַלע פֿראַגן האָט ער געענטפֿערט כּלאחר יד, מיט אַ ווינקל מויל. סעם האָט געשוויצט, זיך געפֿילט זייער נישט באַקוועם מיט זײַן צעגאָסענעם גוף, זיך געווישט כּסדר דעם שווייס, וואָס האָט זיך פֿון אים געגאָסן, פרימטשע האט נאכאנאנד געשנורעוועט דאס דינע מויל קוים איינגעהאלטן די ווערטער וואס האבן געזוכט א וועג ארויס. גארנישט איז איר געפעלן וואס דער מאן האט גערעדט צו דענין, נאר אזוי ווי ס'איז געווען אן אפמאך צווישן איר און דעם מאן נישט נישט אנטקעגנצורעדן זיך אין דעם זון'ס אויגן, האט זי זיך באמיהט מיט אלע כוחות צו האלטן דעם אפמאך. איך מיט מיין טאטן זענען געווען צוויי וועלטן, האט סעם אביסל אונטערגעהוסט. ער איז געווען פרום און איך בין שוין פון דעם אוועקגעגאנגען. אבער פון דעסטוועגן האבן מיר זיך פארשטאנען. איך האב פאר מיין טאטן געהאט דרך ארץ. היינט פיל איך הערשט ווי מיין טאטע איז געווען גערעכט און ס'טוט מיר באנג וואס כ'פלעג אים וויי טון. צווישן מיר און דיר דעני איז נישטא אזא גרויסער אונטערשיד ווי ס'איז געווען צווישן מיין טאטן און מיר. דארף מען זיך אוודאי פארשטיין. סעם איז געווען זיכער אז די רייד האבן געטראפן אין פינטל אריין און דער זוהן ווייסט וואס ער מיינט. אבער צום סוף האט זיך דעני נישט צוגעהערט צו אים און אפילו נישט אינזינען געהאט צו ענטפערן. האט סעם ווידער אנגעהויבן. גלויב מיר דעני אז פאר מיר און פאר דער מאמען קענסטו זיך אראפרעדן פון הארץ ווי פאר א ברודער און א שוועסטער. מיר זענען ניט צוריקגעשטאַנען און מיר קענען דיך פֿאַרשטײן, מיר געהערן צו דער הײַנטיקער װעלט. איר געהערט נישט צו דער הײַנטיקער װעלט, איר זענט צוריקגעשטאַנען, האָט דעני אָפּגעפּסקנט, איר װילט, איך זאָל טאָן אַלץ, װאָס אײַך געפֿעלט. מיט װאָס זענען מיר צוריקגעשטאַנען? האָט סעם זיך געװישט מיט אַ טיכעלע דעם שװײס פֿון האַלדז. אַװדאי זענען מיר נישט געגאַנגען אין קײן אוניװערסיטעטן װי דו. איך האָב אַלץ געטאָן, כּדי דיר צו געבן בילדונג, װאָס מײַן טאַטע האָט מיר נישט געקענט געבן. אבער מיר זענען פון דער היינטיגער וועלט. פארוואס האסטו זיך אויפגעהערט צו לערנען, דעני? פארוואס גייסטו אויף די וועגן פון אזעלכע פלאטערקעפ? וואס דארפסטו דאס? צו וואס וועט דאס דיך דערפירן? איך פיל אז דיינע חברים מיידן דיך אויס, אפשר איז עס צוליב מיר, צוליב מיין פרנסה, אבער איך בין דאך שוין אוועק פון דעם. וואס פאר א פרנסה? פון וואס ביסטו אוועק? האט דעני לכתחילה ניט פארשטאנען. לאז מיך געמאך! וואס האסטו זיך אנגעזעצט אויף מיר? ליוו מי אלאון! כ'וויל אביסל רו! דעטס אל! זעה נאר ווי ער רעדט צום יונגל! האט זיך פרימטשי ניט געקענט מער איינהאלטן און געבראכן דעם אפמאך. ער דרייט אים א קאפ מיט נישט געשטויגענע און נישט געפלויגענע מעשות. דאס יונגל פארשטייט זיך נישט אויף דעם. ווייסט נישט וואס ער וויל. וואס פרעגסטו אים נישט בעסער פארוואס ער האט איבערגעריסן מיט שערלין? דאס מיידל קלינגט יעדן טאג און ער וויל נישט צוגיין צום טעלעפאן. אירע עלטערן זענען אזעלכע פיינע מענטשן, גאנצע אריסטאקראטן. כ'האב געוואוסט אז זי וועט זיך ניט איינהאלטן און אלץ קאליע מאכן. איז סעם ארויסגעפארן אויפן ווייב, כ'האב פארשטאנען אז זי וועט ניט האלטן דעם צוזאג. ווער האט ניט געהאלטן דעם צוזאג, איך צי דו? אז דו קענסט ניט רעדן לאז מיר בעסער, מיך פארשטייט דעני בעסער, איך בין די מאמע, כ'וויל וויסן פארוואס דעני האט איבערגעריסן מיט שערלין, אזא וואויל מיידל. איך גיי שוין ארויס האט סעם מיטאמאל א געשריי געטאן, מיט דיר קען מען גארנישט מאכן, דו שטאמסט טאקע פון גרויס יחוס, אבער דו פארשטייסט גארנישט, האסט א נארישן ווייבערישן שכל. סעם איז ארויסגעגאנגען פארהאקט נאך זיך די טיר, אויף יענער זייט האט ער נאך געהערט ווי דאס ווייב שרייט אים נאך, ניין, ביסט נישט גערעכט, האסט נישט געדארפט אזוי רעדן צום יונגל. בשעת דער פאטער איז אוועק האט זיך די מוטער אוועקגעזעצט לעבן זון, ארומגענומען אים מיט גרויס צערטליכקייט, אוועקגעשארט די פארוואקסן לאנגע האר פון בלאסן אויסגעצערטן פנים, אבער ער האט אראפגענומען אירע הענט פון זיך און זיך אפגערופן, ס'איז מיר אזוי ענג מיט אייך, כ'האב דא נישט קיין לופט צו אטעמען, לאז מיך געמאַך, מאַם! דער טאַטע איז אַרויס, גיי אויך דו אַרויס און לאז מיך צורו! דעם זונס רייד האָט דער מאַמען זייער באַליידיקט, אויך אירע יחסנישע עלטערן. טרערן האָבן זיך געגאָסן פון אירע אויגן און די דינע אַקסלען האָבן ביי איר געצוקט ווי אַ שטאַרקן ווייטאָג. זי איז אַריין אין שלאָפשטוב, זיך אַריינגעלייגט אין בעט, געפּרואווט עפּעס זאָגן דעם מאַן, נאָר ער האָט זיך נישט אָנגערופן צו איר קיין וואָרט. סעם איז א גאנצן טאג ארומגעלאפן פון איין באקאנטן צום צווייטן געזוכט א ביזנעס פאר זיך, ער איז געשטאנען האלבע טעג ביים טעלעפאן, געקלונגען צו פריינד און זיך שואל עצה געווען מיט זיי, לכתחילה האט מען אים אויסגעהערט, געגעבן אים כלערליי עצות, געוואלט אים צונעמען אפילו פאר א שותף, אבער ווען ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז ער האט נישט אזויפיל געלט ווי מען האט אים געשאצט, האט מען זיך גענומען פון אים אוועקשארן. ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער איז א גרויסער בעל חוב, מען האט אפגעריסן ביי אים די טירן, געקומען אויפמאנען די חובות, וואס וואס מער ער האט זיך אריינגעלאזט אין לאנגע באנק, זיך געקווענקלט, נישט געוואוסט צו וואס זיך צו נעמען, אלץ מער האט מען זיך פון אים אפגעקערט. אז מען האט אים געטראפן אין גאס, האט מען זיך געמאכט ווי מען דערקענט אים נישט. פון כסדר'דיגן ארומלויפן איז ער אויסגעדארט געווארן, און דאס פלייש איז אים נאכגעהאנגען. לויזע הויטזעקלעך האבן געציטערט ביי אים אויפן פנים, אונטער די אויגן האט ער באקומען געשוואלענע קישעלעך. וואס איז מיט אייך סעם? איר זענט אלרייט? איר זעט מיר אויס צו זיין עפעס חולהוואטע. וואס הערט זיך אין די ביזנעס? אין די בזיונות? האט מען זיך געמאכט מיט אים א הלצה'לע? כ'בין אלרייט האט סעם אוועקגעדרייט אביסל אויף א זייט דאס פנים, כ'האב זיך נישט אויף וואס צו באקלאגן, נאר מיט די ביזנעס איז נישט אזוי פייגלדיג. אבי געזונט האט מען אים געקלאפט איבער דער פלייצע, דאס איז דער עיקר. מיט פרנסה איז נישט געדייגעט, אזא מענטש ווי איר וועט נישט פארפאלן ווערן. אז סעם האט זיך נישט געקענט צושלאגן צו קיין שום געשעפט, האט ער זיך גענומען ארומקוקן וועגן א דזשאב. ער איז געגאנגען צו זיינע גוטע ברידער, געטאפט ביי זיי דעם דופק צי זיי וועלן אים אנשטעלן ביי זיך, אבער זיי האבן אוועקגעמאכט מיט דער האנט. דו וועסט ארבעטן אויף א דזשאב? ס'איז א געלעכטער. דו און א דזשאב? ביסט צו עפעס אנדערש באשאפן געווארן. בשעת סעם איז געקומען אהיים נאך א גאנצן טאג ארומלויפן האט אים פרימטשי אנגעקוקט מיט פארדייגעט פארשנדיגע אויגן, נאר זי האט מורא געהאט אים עפעס צו פרעגן. ער האט גארנישט געוואלט נעמען אין מויל אריין, זיך אנגעשפארט אויף א שטול און געקוקט אויף דער טעלעוויזיע מיט א פארגלעזערט שטארן בליק. פון קעסטל איז אויפגעגאנגען א הויך גרעגערן, אויפן זילבערנעם עקראן זענען מענטשן געלאפן, געפאדעט, גערעדט עפעס, געשריגן, אבער ער האט נישט פארשטאנען וואס זיי שרייען, וואס זיי ווילן. האט ער אויסגעלאשן די טעלעוויזיע, און גאנצע שעה'ן געזעסן אליין אין דער פינסטער. ער האט אנגעשפיצט אן אויער, געוואלט וויסן צי דער זון איז דא אינדערהיים, אבער פון זיין שטוב איז נישט געקומען קיין שארך. שפעט ביינאכט. האָט זיך דעני אומגעקערט פֿון גאַס. אַז ער האָט געטראָפֿן דעם פֿאָטער זיצן אַליין אין דער פֿינצטערניש, האָט ער זיך צו אים אָנגערופֿן, וואָס זיצסטו עפּעס אין דער פֿינצטער, דעד? דו וואַרטסט אויף מיר? ניין, כ'וואַרט נישט אויף דיר. אַבי דו רעדסט צו מיר אַ וואָרט, דעני. כ'האָב געמיינט, אַז ביסט מיט מיר ברוגז, אַז כ'האָב דיך עפּעס שלעכטס געטאָן. ווער זאָגט, אַז דו האָסט מיר שלעכטס געטאָן? כ'האב אזוי געמיינט. כ'האב געמיינט אז כ'טו דיר אן בושות, האב איך שוין מער נישט קיין ביזנעס, נאר דו ביסט נישט בעסער געווארן, איך האב אלץ אויפגעגעבן. ווער האט דיך געהייסן דאס טון? מן הסתם האסטו אליין געפילט אז דו דארפסט אזוי טון, ס'איז ווייניג דא ערליכע מענטשן אויף דער וועלט, מען גענארט זיך אליין, אין דער אמת'ן האט מען מורא צו זיין אנדערש פון דער ארומיקער סביבה. יעדער האט דאס רעכט צו לעבן ווי זיין געוויסן זאגט אים, מען טאר זיך ניט אנווארפן אויף יענעם. נו גוט דעני, כ'פארשטיי, כ'פארשטיי וואס דו מיינסט, אבער קעגן שטראם קען מען נישט גיין, אזוי איז שוין דער סדר פון דער וועלט, און מיר אידן דארפן נישט פארזארגן די וועלט, קודם כל דארפן מיר זיך אליין פארזארגן, גיי לייג זיך שלאפן דעני, ס'איז שוין זייער שפעט. סעם איז ווייטער געבליבן זיצן אין דער פינסטער, ערשט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן צו גרויען האט ער זיך שטיל אריינגע'גנב'עט אין שלאפצימער כדי נישט אויפצווועקן דאס ווייב, ער האָט זיך אַרײַנגעלייגט אין בעט, אָבער ער האָט נישט געקענט אַנטשלאָפֿן ווערן. מיט אַ מאָל האָט ער דערהערט דאָס שעפּטשענדיק אײַנגעהאַלטענע קול פֿון פֿרימטשען, וויפֿל קען איצט זײַן דער זייגער? האַ? דו שלאָפֿסט שוין, סעם?

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,